זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ל"ו עמוד ב', האלט מען אין זיבן שורות פון אונטן. די גמרא גייט אנפאנגען דא אריינצוגיין אין הלכות בוראי מיני מזונות. זאגט די גמרא, חביץ קדירה, א געקעכטס וואס איז געמאכט פון מעהל און ס'איז אויך אריינגעמישט האניג און אויל, וכן דייסא, צומאלענע ווייץ. רב יהודה אומר שהכל נהיה בדברו. רב יהודה זאגט אז מ'מאכט א שהכל, רב כהנא אמר בורא מיני מזונות. איז קודם קלארט די גמרא אויס, בדייסא גרידא, דייסא וואס איז געמאכט נאר פון צומאלענע ווייץ, כולי עלמא לא פליגי דבורא מיני מזונות, ווייל ס'האט אין זיך נאר ווייץ. כי פליגי, בדייסא כעין חביץ קדירה, אזא דייסא וואס איז ענליך צו חביץ קדירה וואס דאס איז א געקעכטס, וואס איז אויסגעמישט חוץ פון די מעל וואס מ'האט ארויסגענומען פון די ווייץ האט מען אויך אריינגעלייגט נאך זאכן אזוי ווי האניג און אויל.

יעדע זאך וואס האט פון די חמשת מיני דגן, מברכין עליו בורא מיני מזונות, אפילו טאמער ס'איז אריינגעמישט אנדערע זאכן, אבער למעשה האט עס אין זיך אויך פון די חמשת מיני דגן, און אזוי ווי אונז זעמיר טאקע צוגעוואוינט, אזוי ווי אונז מאכט מען די ברכה, פון יעדע זאך וואס האט אין זיך פון די חמשת מיני דגן, מאכן מיר בורא מיני מזונות, חוץ טאמער די זאך פון די חמשת מיני דגן איז ממש א טפל. גופא זאגט די גמרא, אונז האמיר יעצט געלערנט, רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינים, מברכין עליו בורא מיני מזונות. און דער הסבר שטייט אין די ראשונים, ווייל די חמשת מיני, חמשת מיני דגן קומט פון די שבעת המינים, ווייל אדער איז עס חיטה און שעורים אדער איז עס א מין חיטה אדער א מין שעורים, און חוץ פון דעם האט עס נאך א מעלה אז דאס איז די עיקר מזון פון די מענטש, ממילא דארף מען אויף דעם מאכן א בורא מיני מזונות. ואיתמר נמי, אונז האבן געלערנט נאך א ברייתא א מימרא פון רב און שמואל, דאמרי תרוייהו, כל שהוא מחמשת המינים מברכין עליו בורא מיני מזונות. דאס הייסט די אנדערע לשון פון כל שיש בו וואס איז אריינגעמישט, נאר טאמער ס'איז פון די חמשת מיני דגן, מאכן אויף דעם א בורא מיני מזונות. זאגט די גמרא, צריכא, מ'דארף האבן ביידע לשונות פון רב און שמואל. דאי אשמעינן כל שהוא טאמער ס'איז פון די שבעת, פון די חמשת מיני דגן, הוה אמינא משום דאיתיה בעיניה, אז ס'איז נישט אריינגעמישט אנדערע זאכן. אבל על ידי תערובות לא, טאמער ס'איז אריינגעמישט אנדערע זאכן אפשר מאכט מען נישט קיין בורא מיני מזונות, אזוי ווי אונז האבן פריער געהאט שיטת רב יהודה, אז טאמער ס'איז אויך דא דבש, קען זיין מ'מאכט א שהכל. גיימער ארויף צו דף ל"ז עמוד א'. קא משמע לן כל שיש בו, אפילו טאמער ס'האט נאר אריינגעמישט, ואי אשמעינן כל שיש בו, הוה אמינא, כל שיש בו, טאמער ס'איז אריינגעמישט, דעמאלטס מאכט מען א חילוק אז נאר חמשת המינים אין, מאכט מען א בורא מיני מזונות, אבל אורז ודוחן, אורז ודוחן וואס אונז גיימער שוין זאגן וואס ס'איז, לא, מאכט מען נישט קיין בורא מיני מזונות, ווייל ס'רעדט זיך משום דעל ידי תערובות. אבל איתיה בעיניה, טאמער די אורז ודוחן איז בעין, אין אן אופן וואס די חמשת מיני דגן איז בעין, נימא אפילו אורז ודוחן נמי מברכין עליו בורא מיני מזונות, קא משמע לן, דארף איך האבן די אנדערע נוסח פון רב ושמואל אז כל שהוא מחמשת המינים, דעמאלטס, אפילו טאמער ס'איז בעין, מברכין עליו בורא מיני מזונות, לאפוקי אורז ודוחן אפילו איתיה בעיניה, לא מברכין בורא מיני מזונות. קומט אויס האמיר אונז געהאט א כלל פון רב ושמואל וואס האט צוויי חלקים. איין חלק איז חמשת מיני דגן, חמשת מיני דגן האט א געוואלדיגע חשיבות, מען מאכט אויף דעם אייביג א בורא מיני מזונות, סיי טאמער עס איז בעין, און סיי טאמער עס איז אריינגעמישט מיט אנדערע זאכן. און נאכדעם איז די אנדערע חלק פון רב און שמואל אז טאקע דווקא ביי חמשת מיני דגן איז דא די שטארקייט אז מען מאכט אייביג א בורא מיני מזונות, מה שאין כן אורז ודוחן, לויט רב און שמואל מאכט מען נישט קיין בורא מיני מזונות. גייט די גמרא יעצט אריין גיין אין די ברכה וואס מען מאכט אויף אורז ודוחן. אורז ודוחן איז צוויי מיני עסן, איינס פון דעם איז רייז, און איינס פון דעם איז א אנדערע מין עסן וואס איז ענליך צו רייז, עס איז א מחלוקת ראשונים וועלכע פון די איז רייז און וועלכע איז נישט רייז. און פון די מחלוקת קומט ארויס די באקאנטע הלכה'דיגע שאלה וועלכע ברכה מען מאכט אויף רייז, אזוי ווי אונז גיימיר שוין זען. זאגט די גמרא ווייטער, פרעגט די גמרא אויף שיטת רב און שמואל וואס האבן געזאגט אז אויף אורז ודוחן מאכט מען נישט קיין בורא מיני מזונות. פרעגט די גמרא, ואורז ודוחן לא מברכינן בורא מיני מזונות, והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, הביאו לפניו פת אורז ופת דוחן, אויב מען האט געברענגט פאר א מענטש ברויט וואס איז געמאכט פון אורז, אדער ברויט געמאכט פון דוחן, מברך עליו תחילה וסוף, כמעשה קדירה, דארף ער מאכן א פארברכה און א נאכברכה אזוי ווי מעשה קדירה. וגבי מעשה קדירה תניא האבן אונז געלערנט, מתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש וואס דאס איז ברכה על המחיה. זעהט מען אז אויף פת וואס איז געמאכט פון אורז אדער דוחן מאכט מען יא בורא מיני מזונות, אנדערש פון שמואל וואס האבן געזאגט אז מען מאכט נישט קיין בורא מיני מזונות, ענטפערט די גמרא, כמעשה קדירה ולא כמעשה קדירה, דאס וואס די ברייתא האט געזאגט אז עס איז כמעשה קדירה מיינט אז עס איז נאר אביסל ענליך צו מעשה קדירה, כמעשה קדירה דמברכין עליה תחילה וסוף.

מאכט מען די נאכברכה בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא. דאס איז די נוסח וואס אונז מאכט מיר געווענליך בורא נפשות, איז לאמיר אריין קוקן אין תוספות, תוספות דא איז מפרש די נוסח הברכה וואס אונז מאכט מיר אזויפיל מאל יעדן טאג, לאמיר עס לערנען, זאגט תוספות בורא נפשות רבות וחסרונן, דאס איז די ברכה וואס מען מאכט אויף וואסער, וואס הייסט בורא נפשות רבות וחסרונן? און דער אייבערשטער האט באשאפן נפשות רבות, וחסרונן האט ער אויך באשאפן די זאכן וואס ס'פעלט זיך אויס וואס מ'קען נישט לעבן אן דעם, למשל וואסער, איז די ברכה ווייטער ממשיך, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, אז דער באשעפער האט אויך צוגעלייגט אנדערע זאכן וואס אפילו אן דעם וואלט מען אפשר יא געקענט לעבן, אבער דער אייבערשטער האט עס באשאפן, די לשון התוספות איז לתענוג בעלמא, כמו תפוחים אזוי ווי עפל, וואס מען קען ווען לעבן אן דעם, אבער אף על פי כן האט עס דער אייבערשטער באשאפן להחיות בהם נפש כל חי, און מען ענדיגט צו ברוך חי העולמים. על כל פנים זאגט די גמרא האסטו נישט קיין קשיא אויף רב און שמואל פון דער ברייתא, און ס'קען זיין אז רב און שמואל זענען גערעכט, אז אויף אורז ודוחן, מאכט מען נישט קיין בורא נפשות. זאגט די גמרא ווייטער, פרעגט די גמרא, ואורז לאו מעשה קדירה הוא גייט די גמרא אונז פרעגן א קשיא, אבער די קשיא איז נאר פון אורז נישט פון דוחן. פרעגט די גמרא, והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אלו הן מעשה קדירה, גייט די ברייתא אויסרעכענען אסאך זאכן און די לעצטע זאך איז אורז, רעכנט די ברייתא אויס חילקא, טרגיס, סולת, זריז, וערסן, און נאכדעם איז אויכעט אורז, איז רש"י מסביר, די ערשטע זאכן וואס די ברייתא רעכנט אויס, איז א גמרא אין מסכת מועד קטן וואס די גמרא איז מסביר אז די ערשטע חילקא איז א חיטה וואס איז צוטיילט אין צוויי, טרגיס איז א חיטה וואס איז צוטיילט אין דריי, זריז צוטיילט אין פיר, ערסן צוטיילט אין פינף, און נאכדעם רעכנט די ברייתא אויס אויכעט אורז. זעט מען על כל פנים אז אורז איז מעשה קדירה וואס אונז האבן פריער געהאט אז אויף מעשה קדירה מאכט מען א בורא מיני מזונות. ענטפערט די גמרא ס'איז ווייטער נישט קיין קשיא אויף רב און שמואל, ווייל ס'קען זיין הא מני ר' יוחנן בן נורי היא ס'קען זיין די ברייתא איז א אויסנאם, און דאס איז שיטת ר' יוחנן בן נורי וואס איז אפשר שיטה יחידאה, דתניא ר' יוחנן בן נורי אומר, אורז מין דגן הוא ער האט געהאלטן אז ס'איז א מין דגן, וחייבין על חימוצו כרת איינער וואס עסט עס פסח, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. אבל רבנן לא, די רבנן קריגן זיך אויף ר' יוחנן בן נורי, און זיי האלטן אז א אורז איז נישט קיין מעשה דגן, נישט קיין מין דגן. פרעגט די גמרא ורבנן לא? והתניא אונז האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא, הכוסס את החיטה, איינער וואס גייט און ער צוקייט א חיטה א גאנצע ווייצל, מברך עליה בורא פרי האדמה, וואס אונז האבן שוין נעכטן דערמאנט די ברייתא, וואס פון די ברייתא זעט מען איינער עסט א גאנצע ווייצל מאכט ער א בורא פרי האדמה, אונז האבן געהאט נעכטן א מחלוקת טאמער די ווייץ איז צומאלן, און ס'איז ארויסגעקומען פון דעם מעיל, דאס איז געווען די מחלוקת אונז האבן נעכטן געהאט צו מ'מאכט נאך אלץ א בורא פרי אדמו, אדער צו מ'מאכט א שהכל ווייל ס'איז שוין נשתנה געווארן פון די ווייץ. על כל פנים טאמער איינער עסט א גאנצע ווייצל איז מאכט ער זיכער א בורא פרי אדמו. זאגט די ברייתא ווייטער טחנה, טאמער מ'האט עס צומאלן אפאה מ'האט עס געבאקן, און נאכן באקן וואס טאמער מ'לאזט עס ביים באקן ווערט דאך עס א ברויט, איז זיכער המוציא לחם מן הארץ. אבער טאמער ער איז געגאנגען ובשלה ער האט עס אויכעט געקאכט, וואס איינער וואס גייט און ער קאכט אויף א ברויט האט א מעגליכקייט אז ס'פארלירט די צורה פון די ברויט, זאגט די ברייתא ס'ווענדט זיך בזמן שהפרוסות קיימות, ס'איז דא גאנצע שטיקער פון דעם, ס'איז נישט צומאלן געווארן, איז בתחילה מברך עליה המוציא לחם מן הארץ, ולבסוף מברך עליה ג' ברכות וואס הייסט געהעריג ברכת המזון, אזוי ווי לחם, אבער אם אין הפרוסות קיימות, טאמער ס'איז נישט גאנץ, ס'איז צומאלן געווארן, און מ'דארף צולייגן וואס אונז גיימער באלד זען למד ב' אז ס'האט פארלוירן די צורה פון ברויט, ממילא האט עס מער נישט קיין הלכה פון ברויט, בתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מעין ג' על המחיה. יעצט גייט די ברייתא ממשיך זיין מיט הלכות אורז וואס דאס איז אונז נוגע יעצט, זאגט די ברייתא ווייטער, הכוסס את האורז, איינער גייט און ער צוקייעט אורז, מברך עליו בורא פרי האדמה, מאכט ער בורא פרי האדמה, טחנו, אפאו מ'האט עס געבאקן, שפעטער ובשלו מ'האט עס געקאכט, אף על פי שהפרוסות קיימות, וואס אונז האבן געזען פריער אז ביי חמשת מיני דגן מאכט מען המוציא, דא איז אבער אנדערש, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש, איז מני וועם קומט דאס אויס? אילימא רבי יוחנן בן נורי, טאמער ס'קומט אזוי ווי ר' יוחנן בן נורי דאמר אורז מין דגן, איז המוציא לחם מן הארץ וואלט עס געדארפט זיין די זעלבע הלכה ווי מיני דגן. און די זעלבע זאך שלש ברכות בעי ברוכי וואלט מען געדארפט מאכן ברכת המזון א נאכברכה. אלא לאו מוז זיין די ברייתא גייט ווי די רבנן וואס קריגן זיך אויף ר' יוחנן בן נורי. און הגם זיי קריגן זיך אויף ר' יוחנן בן נורי און זיי האלטן עס איז נישט אזוי ווי חמשת מיני דגן, אף על פי כן האלטן זיי מ'מאכט יא בורא מיני מזונות. ותיובתא דרב ושמואל תיובתא וואס זיי האבן געזאגט אז אורז ודוחן מאכט מען נישט קיין בורא מיני מזונות. תיובתא, זאגט די גמרא זעהט מען טאקע נישט ווי רב און שמואל, זעהט מען קלאר אז אויף אורז מאכט מען יא א בורא מיני מזונות, זאגט אבער תוספות אז דווקא אורז טרעפט מען דא אין די ברייתא מאכט די בורא מיני מזונות, אבער אויף דוחן קען זיין פסק'נט מען יא אזוי ווי רב און שמואל און מ'מאכט נישט קיין בורא מיני מזונות, און ס'ווייטער די שאלה איז וואס פונקטליך מיינט אורז און וואס פונקטליך מיינט דוחן. זאגט די גמרא ווייטער אמר מר אונז האבן געהאט פריער הכוסס את החיטה איינער וואס צוקייט א חיטה מברך עליה בורא פרי האדמה פרעגט די גמרא והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא בורא מיני זרעים ענטפערט די גמרא לא קשיא הא רבי יהודה הא רבנן דתנן אונז האבן געהאט געלערנט אין אונזער משנה אנפאנג פרק ועל ירקות אומר בורא פרי האדמה איז לויט תנא קמא מאכט מען איין כלליות'דיגע ברכה אויף אלע זאכן וואס וואקסט פון דער ערד אבער רבי יהודה קריגט זיך בורא מיני דשאים קומט אויס אז לויט רבי יהודה מאכט מען א אנדערע מין ברכה אויף יעדע מין ומין, אזוי ווי אונז גיימער זעהן מער שפעטער אין די פרק, ממילא לויט אים גייט אויך זיין א אנדערע מין ברכה אויף חיטה. זאגט די גמרא ווייטער, איז געשטאנען אין די ברייתא אמר מר הכוסס את האורז, איינער צוקייט אורז, מברך עליו בורא פרי האדמה. טחנו אפאו ובשלו, טאמער מ'האט געמאכט טחינה מ'האט עס געבאקן און געקאכט, אף על פי שהפרוסות קיימות, הגם ס'איז דא גאנצע שטיקער, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף, ברכה אחת מעין שלש, דאס הייסט על המחיה. פרעגט די גמרא והתניא אונז האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא, לבסוף ולא כלום, מען דארף נישט מאכן קיין על המחיה, פארשטייט זיך אז בורא נפשות דארף מען מאכן אבער נישט קיין על המחיה. ענטפערט די גמרא, אמר רב ששת לא קשיא הא רבן גמליאל והא רבנן, כ'גיי דיך ברענגען אז ס'איז א מחלוקת רבן גמליאל און רבנן, און דאס וואס אונז האבן געהאט געזען לבסוף ולא כלום מאכט נישט קיין ברכה גייט ווי די רבנן. דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא. זה הכלל, כל שהוא משבעת המינים, רבן גמליאל אומר שלש ברכות. א גרויסע חידוש, רבן גמליאל האלט אז יעדע זאך וואס איז פון די שבעת המינים דארף מען מאכן ברכת המזון, וואס אונז זעמיר צוגעוואוינט צו מאכן דווקא אויף ברויט. וחכמים אומרים און די חכמים קריגן זיך אז ניין, ברכה אחת מעין שלש. אזוי ווי אונז פסק'ן מיר אז דווקא אויף ברויט מאכן מיר ברכת המזון, אבער ביי אלע אנדערע זאכן פון די שבעת המינים מאכט מען אדער על המחיה, אדער על העץ, אדער על הגפן. דערציילט די גמרא מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובין בעליה ביריחו, דער רבן גמליאל מיט די זקנים זענען אמאל געזעצן אויף א שטאק אין יריחו, והביאו לפניהם כותבות מען האט זיי געברענגט פאר זיי טייטלען וואס איז פון די שבעת המינים ואכלו זיי האבן עס געגעסן, ונתן רבן גמליאל רשות לר' עקיבא לברך, רבן גמליאל האט געגעבן רשות פאר רבי עקיבא ער זאל בענטשן, ווייל ער האט געהאט פארשטאנען אז רבי עקיבא גייט בענטשן אזוי ווי ער האלט, וואס לויט אים דארף מען מאכן ברכת המזון אויף א זאך פון די שבעת המינים. אבער, קפץ וברך רבי עקיבא ברכה אחת מעין שלש, רבי עקיבא האט שנעל אנגעפאנגען צו מאכן א ברכה על העץ, ברכה אחת מעין שלש אזוי ווי די חכמים האלטן וואס קריגן זיך אויף רבן גמליאל. אמר ליה רבן גמליאל עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת, ווי לאנג נאך גייסטו דיך אריינמישן דא אין א מחלוקת צווישן מיך און די חכמים? אמר ליה, רבינו! מיין רבי אף על פי שאתה אומר כן וחבריך אומרים כן, למדתנו רבינו דו אליינס האסט מיך געלערנט יחיד ורבים הלכה כרבים, קומט אויס האמער דא א מחלוקת פון רבן גמליאל און די חכמים וועלכע נאך ברכה מען מאכט אויף שבעת המינים. זאגט די גמרא ווייטער, רבי יהודה אומר משמו אין נאמען פון רבן גמליאל, כל שהוא משבעת המינים, יעדע זאך וואס איז פון די שבעת המינים, גיימיר ארויף צו דף לז עמוד ב', איז כל שהוא משבעת המינים ולא מין דגן, אלע אנדערע זאכן פון די שבעת המינים וואס איז נישט דגן, או מין דגן ולא עשאו פת, איז רבן גמליאל אומר שלש ברכות, וחכמים אומרים ברכה אחת מעין שלש, וואס דאס איז די על המחיה אדער על הגפן אדער על העץ וואס אונז מאכן מיר. זאגט די ברייתא ווייטער, כל שאינו לא משבעת המינים ולא מין דגן, כגון פת אורז ודוחן. פת וואס איז געמאכט פון אורז און דוחן, איז רבן גמליאל אומר ברכה אחת מעין שלש, וחכמים אומרים ולא כלום מען מאכט א בורא נפשות, עס קומט אויס האבן אונז א מחלוקת וועלכע נאך ברכה מען מאכט אויף אורז ודוחן, לויט רבן גמליאל מאכט מען ברכה אחת מעין שלש, און לויט די חכמים מאכט מען א שהכל, ממילא זאגט די גמרא דו האסט מיך געהאט געפרעגט א קשיא, די איין ברייתא האט מען עס געזען אויף אורז מאכט מען א על המחי' און אויף איין ברייתא זעט מען אז מען מאכט א שהכל, דאס איז די מחלוקת רבן גמליאל און די חכמים, פרעגט די גמרא במאי אוקימתא ווי וועם האסטו איינגעזעצט די פאריגע ברייתא? וואס זאגט וואס דארטן שטייט אז אויף אורז מאכט מען על המחיה כרבן גמליאל? אימא סיפא דרישא, קוק אויף די סיפא פון די ערשטע חלק פון יענע ברייתא, איז געשטאנען דארט אין די סיפא, אם אין הפרוסות קיימות, בתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך ברכה אחת מעין שלש. פרעגט די גמרא מני ווי וועם גייט דאס אויסקומען? אי רבן גמליאל, טאמער דו וואלסט געוועלן זאגן יענע ברייתא גייט ווי רבן גמליאל, השתא אכותבות ואדייסא, אמר רבן גמליאל ג' ברכות דארף מען מאכן א געהעריגע ברכת המזון, אם אין הפרוסות קיימות א זאך וואס איז שוין געווען ברויט מיבעיא איז זיכער אז מען דארף מאכן א ברכת המזון נאכדעם, אלא פשיטא מוז זיין יענע ברייתא גייט ווי די חכמים, איז אי הכי קשיא דרבנן אדרבנן ווייל לויט די רבנן מאכט מען נישט קיין על המחיה אויף אורז, אלא זאגט די גמרא לעולם רבנן, ותני גבי אורז איז לבסוף אינו מברך ולא כלום, איז די צל"ח מסביר אז די גמרא וויל עס איינזעצן ענדערש ווי די רבנן ווי רבן גמליאל ווייל אונז פסק'ן ווי די רבנן, ממילא טוישט מען די חלק די נאכברכה פון אורז אז מען מאכט א שהכל. גייט די גמרא יעצט צוריק גיין צו די הלכה וואס מיר האבן אנגעפאנגען מיט די היינטיגע שיעור פון די חביץ קדירה. זאגט די גמרא אמר רבא האי ריהטא, זאגט רש"י ריהטא מיינט די חביץ קדירה וואס אונז האבן געהאט אנפאנג פון די שיעור, דאס איז א געקעכץ וואס באשטייט בעיקר פון מעהל און מען לייגט אויך אריין אויל מיט האניג, זאגט רבא, טאמער דער ריהטא איז פון דחקלאי, ס'קומען פון די בני כפר, פון די קליינע שטעטעלעך, דמפשי ביה קמחא וואס איז דא אין דעם זייער אסאך מעהל, מברך בורא מיני מזונות, ווייל די עיקר איז די מעהל. מאי טעמא דסמידא עיקר. מה שאין כן דמחוזא, ס'קומט פון די גרויסע שטעט, וואס דארט די סדר איז געווען דלא מפשי ביה קמחא, מ'לייגט נישט אריין אזוי פיהל מעהל, ממילא מברך עליו שהכל נהיה בדברו, מאי טעמא דובשא עיקר, ווייל די עיקר איז די דבש די האניג, און דאס איז ענליך צו די שיטה פון רב יהודה וואס אונז האבן געהאט אנפאנג פון די היינטיגע שיעור וואס האט געזאגט אז מען מאכט א שהכל. אבער והדר אמר רבא, אידי ואידי בורא מיני מזונות, אזוי ווי אונז האבן געהאט אנפאנג פון די היינטיגע שיעור אויך, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינים, מברכין עליו בורא מיני מזונות. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יוסף, האי חביצא, וואס דאס איז א געקעכטס וואס באשטייט בעיקר פון שטיקער ברויט, דאית ביה פירורין כזית אויב ס'האט שטיקער ברויט וואס די שטיקער זענען נאך אזוי גרויס פון א כזית, בתחילה מברך עליו המוציא לחם מן הארץ ולבסוף מברך עליו שלש ברכות, דאס הייסט מ'בענטשט ברכת המזון אזוי ווי ברויט, מה שאין כן דלית ביה פירורין כזית, די שטיקער איז נישט גרויס ס'איז זייער קליינע שטיקעלעך, פארלירט עס די שם לחם. ממילא בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך אחת מעין שלש. אמר רב יוסף מנא אמינא לה פון ווי נעם איך א מקור צו מיין הלכה וואס איך האב יעצט געזאגט אז עס ווענדט זיך ווי גרויס די שטיקער זענען? דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא פון מסכת מנחות היה עומד ומקריב מנחות בירושלים א איד האט זוכה געווען און ער קומט קיין ירושלים מקריב צו זיין א מנחה. אומר, זאגט ער, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, א געוואלדיגע שמחה, ער האט זוכה געווען אנצוקומען קיין ירושלים און מקריב זיין א מנחה. נטלן לאכלן, נאכדעם וואס מ'האט געמקריב געווען די מנחה, האט די כהן געהאט א חלק געגעסן, איז ווען די כהן האט עס גענומען צו עסן, מברך המוציא לחם מן הארץ, ותני עלה, האבן מיר אונז געלערנט א ברייתא אויף דעם, וכולן פותתן כזית. א חלק פון די הלכה פון די מנחה איז געווען אז מ'מאכט די שטיקער זאל זיין אזוי גרויס ווי א כזית, זעהט מען אז ס'פעלט זיך אויס ס'זאל זיין א כזית צו קענען מאכן אויף דעם המוציא. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט צו רב יוסף, אלא מעתה, לויט ווי דו לייגסט עס אראפ אז ס'פעלט זיך אויס א כזית צו מאכן א ברכה, לתנא דבי רבי ישמעאל דאמר, עס האט זיך געקריגט דארטן, פורכן, ער האט צוברעקלט עס, עד שמחזירן לסלתן, נאכדעם וואס ס'איז שוין געווען ברויט האט ער עס צוברעקלט אויף קליינע שטיקעלעך, ס'איז געווארן אזוי ווי מעל, הכי נמי דלא בעי ברוכי המוציא לחם מן הארץ, לויט דיר גייט אויסקומען אז ער גייט זיך קריגן אויך אויף דעם, מיט די חלק הברכה, וכי תימא הכי נמי, והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, לקט מכולן כזית, ער האט צוזאמגענומען די ברעקעלעך, האט ער א גאנצע כזית, ואכלן, אם חמץ הוא, ענוש כרת. ואם מצה הוא אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח, זעהט מען אז לויט רבי ישמעאל, האט דאס א שם לחם, ווייל א מענטש קען יוצא זיין מיט דעם די חובה בפסח, ממילא הוא הדין לגבי ברכה דארף מען מאכן המוציא לחם מן הארץ, און ס'שטימט נישט מיט דיר וואס דו האסט געזאגט אז ס'מוז זיין גרויס א כזית, ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן בשערסן, נאכדעם האט ער עס צוריק געמאכט פאר א טייג, און ס'איז געווארן צוריק איין גרויסע שטיקל, יעצט איבערגעבאקן האט ער יא א גרויסע שטיקל פון א כזית. פרעגט די גמרא אי הכי אימא סיפא, די לשון שטימט נישט, ווייל די ברייתא זאגט ווייטער דארטן והוא שאכלן בכדי אכילת פרס, מ'מוז עס עסן צוזאמען די שיעור פון אכילת פרס, ווייל ער זאגט שאכלן איז משמע מען רעדט פון אסאך שטיקער, ואי בשערסן, טאמער ס'איז אמת וואס דו האסט יעצט געוואלט ענטפערן, אז ער האט עס צוריק געמאכט פאר איין שטיקל און ער האט עס צוריק איבערגעבאקן און ס'איז געווארן איין גרויסע שטיקל, האי שאכלן, שאכלו מבעי ליה. ענטפערט די גמרא, פאלט די גמרא אפ, ביסט גערעכט, ס'רעדט זיך נישט ער האט עס צוריק געמאכט פאר איין שטיקל, לעולם רעדט זיך נאך יא ס'איז קליינע שטיקעלעך לויט רבי ישמעאל, אבער נישט די גאנצע זאך איז געווארן צוברעקלט, נאר הכא במאי עסקינן, בבא מלחם גדול, דאס הייסט זאגט די גמרא ס'ווענדט זיך, אויב א מענטש האט איין גרויסע חלה, און פון דעם קומט אראפ קליינע שטיקעלעך, איז אפילו טאמער די שטיקעלעך איז נישט קיין כזית, גייט ר' יוסף מודה זיין מ'מאכט יא המוציא. דאס וואס ר' יוסף האט געמאכט א חילוק, און טאמער ס'איז קליינע שטיקער ווייניגער ווי א כזית מאכט מען נישט המוציא, רעדט זיך טאמער ס'איז גארנישט איבערגעבליבן קיין איין שטיקל פון די גאנצע חלה פון די גאנצע ברויט, און נישט איבערגעבליבן קיין איין שטיקל וואס איז נאך גרויס א כזית. איז מאי הוה עלה, הלכה למעשה וואס איז געבליבן דא? אמר רב ששת האי חביצא, אף על גב דלית ביה פרורין כזית אפילו טאמער די שטיקער זענען נישט גרויס א כזית, מברך עליו המוציא לחם מן הארץ, אזוי ווי אונז ווייס מיר טאקע אז יעדע שטיקל ברויט דארף מען מאכן המוציא לחם מן הארץ, און די חילוק פון א כזית איז נאר לגבי די נאך ברכה, אמר רבא, לייגט אבער רבא צו א גרויסע תנאי אין די הלכה, א וויכטיגע קנייטש, והוא דאיכא עליה תוריתא דנהמא, ס'מוז נאך האבן די צורה פון א ברויט, מה שאין כן, טאמער ס'האט מער נישט די צורה פון א ברויט, איז טאמער ס'האט מער נישט קיין כזית, מאכן מיר נישט קיין המוציא. און דאס איז די פשט פון די הלכה וואס אונז האבן געהאט אין עמוד א', וואס אונז האבן געהאט געזען א חילוק פון פרוסות קיימות, אדער אין פרוסות קיימות, האט מען עס מסביר געווען אז ס'רעדט זיך נאכדעם וואס מ'האט עס געהאט געקאכט, בשלו, אזוי ווי מ'האט עס געהאט געזען אין עמוד א', נאכדעם וואס מ'האט עס געקאכט האט עס פארלוירן די צורה פון די ברויט, ממילא האט די ברייתא געמאכט א גוטע חילוק פון פרוסות קיימות צו אין פרוסות קיימות, און דאס איז די הלכה למעשה אונז לערן מיר יעצט דא אויכעט, אז ס'מוז האבן א צורה פון לחם כדי צו מאכן א ברכה המוציא לחם מן הארץ טאמער ס'האט נישט קיין כזית.